זאגט די הייליגע גמרא. זאגט די הייליגע גמרא. סאו דער עולם וועט מוחל זיין מ'עט צוריק גיין א קליין שטיקעלע פון נעכטן וואס ס'פעלט אויס אז מ'זאל ארויס האבן די המשך הגמרא מיט א געשמאק. סאו די היינטיגע עמוד איז לויט אונזער נייע סקעדזשועל איז עס דף כב עמוד ב' און מ'גייט צוריק דף כב עמוד א' א קליין שטיקל פון אונטן. דריי שורות פון אונטן ר' נחמן. דער עולם האט עס, דער עולם זאל געדענקן די צוויי נעמען, די נעמען זענען רב דימי מיט רבין, רב דימי מיט רבין, אונז גיימער צוריק אהין און צוריק, אונז גיימער ארום ארבעטן מיט די צוויי שיטות פון רב דימי און רבין. פארציילט די גמרא רב נחמן תקן חצבא בת תשעה קבין, רב נחמן האט מתקן געווען א טעפל פון ניין קבין אז די תלמידי חכמים זענען געקומען בית מדרש לערנען זאלן זיי קענען כאפן א טבילה, אוודאי רעדט מען נישט פון א טבילה, מען רעדט פון פון. פון תשעה קבין און כי פארציילט די גמרא ווייטער אונז האמיר שוין נעכטן גערעדט אז רש"י זאגט קריאת התורה און אונז גיימער נישט יעצט איבערגיין די נקודות על כל פנים האמער דא א תשעה קבין פאר תלמידי חכמים כי אתא רב דימי אמר רבי עקיבא ורבי יודא גלוסטרא אמרו האט ער געזאגט אזוי רבי עקיבא רבי יודא גלוסטרא די צוויי תנאים רבי עקיבא און רבי יודא אמרו זיי האבן געזאגט כב עמוד א' פון אונטן אונז זעמיר צוריק געגאנגען א שטיקל פון נעכטן, לא שנו אלא לחולה לאונסו, אז די היתר פון תשעה קבין האט גדרים, נישט יעדער איינער קען זיך יעצט נעמען גיסן תשעה קבין אנשטאטס אנשטאטס ארבעים סאה, נאר ס'דארף זיין א חולה לאונסו, צוויי זאכן, איינס ער איז א חולה, חז"ל ווילן אים נישט מטריח זיין, צוויי לאונסו איז געווען א רואה קרי בלילה, נישט אז ער האט משמש מטתו געווען, אבל לחולה המרגיל, דאס מיינט אפילו א חולה המרגיל, דאס מיינט אפילו ער איז איז נישט אזא געזונטער מענטש, ס'איז א קראנקע מענטש, אבער ער איז א מרגיל, פשט איז ער האט ארויף געברענגט די טומאה אויף זיך ער איז געווען א משמש מטתו איז די הלכה איז ארבעים סאה און ווי אונז אונז האבן שוין נעכטן אויסגעשמועסט איז א תלמיד חכם האט א דין חולה המרגיל א תלמיד חכמים זאגט די גמרא זענען שוואך ס'איז תש כוחו ס'קאסט כח צו לערנען ער מאכט נישט אפשר אזויפיל עקסערסייז איז מער א גאנצן טאג בית מדרש א תלמיד חכם האט א גדר פון חולה און ווי די גמרא ווי לויט די טענה יעצט אז א חולה המרגיל אין אנדערע ווערטער, א תלמיד חכם וואס האט משמש מטתו געווען, קען נישט זיך באנוצן מיט די עצה פון ט' קבין, קומט אויס אז דאס איז בניגוד פון רב נחמנ'ס טעפל. וואס איז געווען רב נחמנ'ס טעפל? רב נחמן האט נישט געהאנדלט פון א חולה לאונסו, גערעדט פון א חולה המרגיל, א נארמאלע תלמיד חכם וואס קומט אריין בית מדרש און ער האט זיך פארדעם אנגעגאסן, איז. טענה'ט יעצט די גמרא, אמר ר' יוסף, אתבר חצביה דרב נחמן, דו ר' נחמן דו האסט געמאכט א טעפל פון תשעה קבין פאר תלמידי חכמים, לויט ווי אונז רעדן מיר יעצט גייט עס נישט ארבעטן, ס'דארף זיין דווקא חולה לאונסו, ווי רש"י זאגט, חולה לאונסו איז לא שכיח, מען גייט נישט מאכן קיין טעפל פאר א לא שכיח'דיגע זאך. כי אתא רבין, סאו אונז האבן געקאווערט שיטת ר' דימי, יא? שיטת רב דימי איז אז חולה המרגיל פאדערט ארבעים סאה, די רבים זאלן געדענקן, כי אתא רבין. יעצט קומט שיטת רבין אמר באושא הוה עובדא, עס איז געווען אזא מעשה בקילעא דרב אושעיא אין די פרצים פון רב אושעיא אתו ושאלו לרב אסי, מ'איז געקומען פרעגן פאר רב אסי אונזער שאלה צו א חולה המרגיל קען זיך באנוצן מיט ט' קבין, אמר להו לא שנו, דאס די הלכה פון ט' קבין איז נישט געלערנט געווארן אלא לחולה המרגיל, טאקע נאר פאר א חולה המרגיל. אבל חולה לאונסו, א חולה וואס איז געווען א רואה קרי איז פטור מכלום, ער דארף גארנישט, נישט קיין נישט קיין ארבעים סאה און נישט קיין תשעה קבין, אמר ר' יוסף אצטמיד חצביה דר' נחמן, מ'האט צוריק צוזאמגעשטעלט די טעפל פון ר' נחמן, האמיר דא שיטת רבין וואס אונז האמיר רופן אז א חולה המרגיל, קען זיך יא באנוצן מיט ט' קבין. רב דימי האט געלערנט אז א חולה המרגיל קען זיך נישט באנוצן מיט ט' קבין וועגן דעם האט ער צובראכן דעם טעפל פון ר' נחמן, און רבין וואס לערנט אז א חולה המרגיל קען יא נוצן ט' קבין ער האט צוריק געפיקסט די טעפל פון ר' נחמן פארוואס פארשטייט זיך מ'רעדט נאר למשל מ'רעדט נישט ממש פאקטיש צובראכן נאר ער האט צוריק אוועקגעשטעלט די הלכה אז איך דארף האבן די טעפל פון ר' נחמן ווייל א חולה המרגיל קען נוצן ט' קבין. זאגט די גמרא, ביז דא האבן מיר געלערנט נעכטן יעצט גייען מיר ווייטער, מכדי כולהו אמוראי ותנאי די אלע אמוראים, אין אנדערע ווערטער דאס איז רבין און רב דימי, ותנאי דאס לכאורה העט מיינען רבי עקיבא און רבי יהודה גלוסטרא וואס האבן דא אריין גערעדט אין דעם שמועס, איז בדעזרא קמיפלגי, אלע קריגן זיך, עזרא'ס תקנה, וואסערע עצה האט עזרא פארלאנגט, האט עזרא פארלאנגט. ארבעים סאה אדער האט עזרא פארלאנגט תשעה קבין? האט עזרא גערעדט פון א חולה המרגיל אדער האט עזרא גערעדט פון א חולה לאונסו? איז ונחזי עזרא היכי תיקן? לאמיר צוריק גיין צו די תקנה פון עזרא ווי תוס' שמועסט אויס וואס איז שייך א מחלוקת א זאך וואס איז נוגע יעדן צופרי ווי אויב עזרא האט מתקן געווען למשל אז א חולה המרגיל קען נוצן ט' קבין ווען איז געווארן א שאלה אין בית מדרש צו א חולה המרגיל קען נוצן ט' קבין? ס'איז נישט געווען ס'האט זיך קיינמאל נישט אפגעהאקט ס'איז א זאך וואס ס'איז נוגע געווען יעדן טאג על כן אנו זכורים ס'איז א זאך וואס מ'דארף געדענקן. גייט די גמרא יעצט אדרעסן די שאלה פון די גמרא וואס גענוי איז געווען עזות תקנון, יעצט גיימיר האבן אן אביי מיט א רבא און יעדער גייט לערנען אויף זיין וועג, אמר אביי האט אביי געזאגט עזרא תיקן לבריא המרגיל מ' סאה א געזונטער מענטש וואס האט משמש מטתו געווען האט עזרא פארלאנגט אז כדי ער זאל גיין לערנען גייט זיך פאדערן א געהעריגע מקוה פון ארבעים סאה ובריא לאונסו א געזונטער מענטש וואס איז געווען א רואה קרי איז ט' קבין פאר אזא איינעם האט ער מתקן געווען אז ס'גענוג תשעה קבין. אין אנדערע ווערטער, עזרא האט בכלל נישט אדרעסירט קיין חולה, עזרא רעדט נאר פון געזונטע מענטשן. ואתו אמוראי, עס זענען געקומען די די אמוראים, זיי האבן צוגעלייגט די נייע גדר אז ס'איז דא אזא מין קאטעגאריע פון חולה, פליגי, זיי האבן זיך אנגעהויבן קריגן בחולה. מר סבר, דאס איז ווער? רבין?

און סיי די עצה פון תשעה קבין. וואס האבן די שפעטערדיגע אמוראים מחדש געווען אויף עזרא? זיי האבן געשאפן א נייע קאטעגאריע פון חולה, זיי האבן זיך אנגעהויבן קריגן צו א חולה המרגיל האט א דין ווי א בריא המרגיל אדער א חולה המרגיל האט א דין ווי א בריא לאונסו. אמר רבא, רבא דינגט זיך, טענה'ט יעצט רבא, דאס וואס דו אביי דו זאגסט אז אין עזרא'ס תקנה איז שוין געווען די דין תשעה קב נאר ער האט עס גענוצט ביי בריא לאונסו, טענה'ט ער אזוי, נהי דתיקן עזרא טבילה, עזרא האט מתקן געווען מ'זאל גיין אין מקווה, נתינה מי תיקן האט ער בכלל מתקן געווען די דין פון תשעה קב, והאמר מר, אונז האבן געלערנט אויבן א ברייתא אין מסכת בבא קמא, עזרא תיקן טבילה לבעלי קריין, איז וואס ליגט אין די ווערטער פון עזרא? נאר טבילה, שטימט? סאו וואס רבא דינגט זיך, רבא טענה'ט אז בימי עזרא מצד די תקנה פון עזרא איז בכלל נאך נישט געשאפן געווארן אזא דין ווי תשעה קבין. פארוואס זאגסטו אז די הוספות וואס זענען צוגעקומען צו עזרא איז די קאטעגאריע פון חולה? ניין, דער גאנצער יסוד אז ס'איז דא אזא היתר פון תשעה קבין איז נאך נישט געווען בימי עזרא. אלא אמר רבא, סאו רבא קריגט זיך אויף אביי און זאגט אזוי, עזרא תיקן טבילה לבריא המרגיל מ' סאה, עזרא האט מתקן געווען איין זאך, א געזונטער מענטש וואס האט משמש מטתו געווען, ער דארף א מקווה, מ' סאה, ואתו רבנן זענען קומט די שפעטערדיגע רבנים, זיי האבן געגעבן נאך א אפשען, זיי האבן געזאגט והתקינו לבריא לאונסו אז א מענטש וואס ער איז נישט משמש מטתו געווען, ער איז נאר געווען א רואה קרי לאונסו, איז ט' קבין וואס פאר אזא מענטש איז גרינגער אז ער קען נוצן ט' קבין, אין אנדערע ווערטער די ערשטע הוספה צו תקנות עזרא איז געווען שאפן אזא מין היתר

סיי אביי סיי רבא האבן עס אפגעטיילט פון עזרא, אז עזרא האט נאר געזאגט געוויסע יסודות און די שפעטערע חכמים זענען געקומען מוסיף זיין, צו לויט רבא האט מען מוסיף געווען די גאנצע דין ט' קבין צו לויט אביי האט מען נאר מוסיף געווען די גדר פון חולה. אמר רבא, זאגט יעצט רבא, הלכתא, די הלכה איז אז רבא. פיקט און טשוז דא, דער עולם זאל מיך ארויסהעלפן, אונז'מיר זעהן רבא'ס וואס רבא זאגט, אונז'מיר טרייען צו טרעפן צווישן רב יהודה און רבין ווי וועם ער האט אנגענומען וואס, הלכתא די הלכה איז א בריא המרגיל, סיי א בריא המרגיל, דאס א געווענליכע מענטש וואס האט משמש מטתו געווען, וחולה המרגיל איז ארבעים סאה דאס וועט זיין אזוי ווי אזוי ווי רבין. שטימט? אזוי ווי ר' יהודה. ווייל חולה המרגיל, יא, חולה המרגיל איז ארבעים סאה, סאו קען איך נישט האבן ר' נחמן'ס טעפל. ווייל תלמיד חכם איז אויך חולה המרגיל. סאו ס'וועט זיין אזוי ווי ר' יהודה. דוד גונדי בין איך גארנישט. ס'שטימט? אה, סאו דאס האט ער אנגענומען ווי די ערשטע שיטה. בריא לאונסו איז תשעה קבין, דאס וועט זיין אזוי ווי וועם? כ'ווייס נישט, על כל פנים, ובריא לאונסו איז תשעה קבין, און די דריטע שיטה פון חולה לאונסו פטור מכלום, דאס וועט זיין אזוי ווי אזוי ווי רבין. איך מאך עס מער קאמפליצירט ווי ס'איז, ס'איז גאנץ סימפל. אונז הייבן אן מיט צוויי שיטות, רב דימי און רבין, און דא קען מען זען פון רבא פונקטליך וואס ער נעמט. סאו. רש"י לייגט צו א וויכטיגע זאך, אז אוודאי די הלכתא וואס רבא זאגט דא כאילו הלכתא הלכה איז, אז היינט א איד וויל וויסן וואס ער האט צו טון, איז בריא המרגיל חולה המרגיל היינט איז דאך אלע זאכן נישט נוגע, ווייל אונז פסק'ן מיר ווי רבי יהודה בן בתירא מיינט מען צו זאגן. ביחס צו די מחלוקת וואס איז געווען צווישן רב דימי און רבין איז אזוי די הלכה, אבער אונז פירן מיר זיך ווי רבי יהודה בן בתירא, אז אין דברי תורה מקבל טומאה מעיקר הדין און נישט מצד מילתא דחסידות ס'שטייט שוין אין ראשונים אז מ'זאל גיין און די רמב"ם האט קיינמאל נישט מבטל געווען די רבינו יונה זאגט עס דא אויך אז וואס מיינט הלכתא לויט רבא אז איינער וויל זיך פירן על פי חסידות און מחמיר זיין אויף טבילת עזרא הגם ס'איז נישטא קיין עיקר חיוב זאל ער וויסן וואס צו טון ס'איז אוודאי א מורא'דיגע מורא'דיגע חשוב'ע זאך און ספעציעל על פי דרכי חסידות האט מען עס ממש געמאכט פאר א יסוד. און אז מען האט געלייגט א מורא'דיגע דגוש אז א מענטש זאל מקפיד זיין אויף טבילת עזרא, אבער מעיקר הדין קען מען נישט זאגן אז א מענטש זאל נישט דאווענען אדער ער זאל נישט לערנען אויב איז ער נישט געווען אין מקווה. תנו רבנן, די רבנן געלערנט א ברייתא. בעל קרי שנתנו אליו ט' קבין מים איז טהור. באלד וועט מען זען וויאזוי מען רעדט דא. סאו דא שטייט א ברייתא וואס גיבט דיך די היתר פון פון תשעה קבין באלד וועט מען זען. סאו מיר האבן יעצט געהאט א גאנצע שמועס אז די. אז די ט' קבין איז נישט קיין בלענק טשעק, ס'איז דא וואס לערנען אזוי, ס'איז דא וואס לערנען אזוי, עמיר שוין זעהן וויאזוי מ'גייט דא איינזעצן. במה דברים אמורים, דאס איז אלעס די היתר פון ט' קבין איז געזאגט געווארן לעצמו, ווען א מענטש וויל זיך זעצן לערנען פאר זיך אליין, אבל לאחרים, א מענטש וויל פארלערנען א שיעור אין בית מדרש, איז ארבעים סאה דארף ער יא גיין אין מקווה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אז מ' סאה מכל מקום, מ'דארף. אז מ' סאה ארבעט אין יעדן פאל. דער רבי יהודה איז נישט קיין מחלוקת אויף תנא קמא, רבי יהודה זאגט זיך זיין אייגענע הלכה אז מ' סאה איז מכל מקום אונז עמיר שוין זעהן יעצט איז עס זייער סתום אונז עמיר שוין זעהן אין די גמרא, די גמרא גייט פרובירן מסביר זיין וואס איז דער רבי יהודה פארציילט די גמרא אזוי רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי ורבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא זיי האבן געהאט פיר אמוראים, און ס'איז געווען צוויי סעטס, איינס פון ר' יוחנן מיט ר' יהושע בן לוי זענען געווען איין סעט, ר' אלעזר און ר' יוסי בר' חנינא זענען געווען א אנדערע סעט, חד מהאי זוגא, וחד מהאי זוגא ארישא, האבן זיך איינס פון די ערשטע סעט און איינס פון די פון די ערשטע סעט פון די צווייטע סעט האבן זיך געקריגט לגבי די רישא, און וואס האבן זיך געקריגט, חד אמר, איינער האט געזאגט הא דאמרת במה דברים אמורים לעצמו, דאס וואס דו זאגסט אין די רישא אז תשעה קבין העלפט נאר ווען א מענטש לערנט אליין, אבל לאחרים אבער איינער לערנט. אין בית מדרש מ' סאה, דאס לא שנו דאס איז נאר געזאגט געווארן אלא לחולה המרגיל אז איינער וואס האט משמש מיטתו געווען איז אזא איינער האט א חיוב אז ער מוז גיין אין מקווה אויב וויל ער פארלערנען פארן ציבור אבל לחולה לאונסו אבער אבל לחולה לאונסו אויב רעדט מען אבער פון א חולה לאונסו איז ט' קבין גייט העלפן תשעה קבין אפילו ווען ער וויל גיין פארלערנען אין בית מדרש פאר א רבים וחד אמר און דער אנדערער דינגט זיך און ער זאגט כל לאחרים וחד אמר כל לאחרים אפילו חולה לאונסו אויב ווילסטו פארלערנען אפילו ס'איז חולה לאונסו איז גייט זיך פאדערן מ' סאה און ס'איז נישט גענוג תשעה קבין עד דאיכא מ' סאה אבער ווי ס'קומט אויס אז די ביידע וועלן לערנען אזוי ווי רבין אז חולה המרגיל העלפט מ' סאה שטימט יעדער איז מסכים אז חולה המרגיל העלפט מ' סאה מיין שאלה איז נאר ווען איך הייב אן פארלערנען פאר א רבים צו יא לא שנו אלא לחולה המרגיל ווייל איך לערן פאר פאר א רבים דארף איך מ' סאה אבער אויב לערן איך נישט פאר פאר א רבים לערנען זיי ביידע ווי רבין אזוי ווי אונזער אלטע שיטה אז פאר א חולה המרגיל העלפט ט' קבין. גייען מיר ווייטער, וחד מהאי זוגא וחד מהאי זוגא אסיפא, און איין אמורא פון דא און איין אמורא פון דא האבן זיך געקריגט אויף די סיפא חד אמר הא דאמר רבי יהודה מ' סאה מכל מקום אז די מ' סאה איז א קולא וואס אין יעדן פאל איז לא שנו דאס איז נישט געזאגט געווארן נאר אלא בקרקע אויב כ'האב די מ' סאה אין קרקע אבל בכלים אדער און ווי די גמרא גייט שוין זאגן אז בקרקע מיינט מים שאובין יא אזוי ווי א מקווה דא אונטן, איך פיל עס אן מיט וואסער, דא איז דא עה מי גשמים, איך רעד נישט יעצט פון דעם, איך מיין צו זאגן די קאנסעפט, אז איך האב א גריב אין דער ערד, און איך פיל עס אן מיט וואסער, אבל בכלים, סתם א א כלי האט א גרויסע וואנע, א גרויסע פול, פול אפשר וועט הייסן, בקרקע על כל פנים א גרויסע שיסל, איז לא דארט קען מיך נישט טובל'ן וחד אמר, און איינער זאגט אפילו בכלים, אז רבי יהודה איז מקיל אז איך קען מיך טובל'ן אפילו סיי אין מים שאובין, און אפילו בכלים. אפילו אויב ס'איז נישט בקרקע, פרעגט זאגט די גמרא בשלמא למאן דאמר אפילו בכלים, היינו דקתני רבי יהודה אומר מ' סאה מכל מקום, אז רבי יהודה קומט מיר צולייגן א מורא'דיגע חידוש אז די מ' סאה ארבעט אין יעדן פאל אפילו בכלים, אלא למאן דאמר בקרקע אין בכלים לא, וואס דען מכל מקום, וואס מיינט ער צו זאגן אז ס'ארבעט אין יעדן פאל, אויף דעם לאתויי מאי, אויף דעם איז די תירוץ לאתויי מים שאובין, אזוי ווי אונז האבן שוין אויסגערעדט אז רבי יהודה'ס חידוש איז בקיצור, אין קורצן, צו האבן מיר דא א מחלוקת וואס איז רבי יהודה'ס חידוש, רבי יהודה זאגט מ' סאה מכל מקום, נארמאל מ' סאה מכל מקום מיינט א מקווה, יא אזוי ווי אונזער מקווה דא אונטן, איז רבי יהודה זאגט מכל מקום קומט ער עפעס מקיל זיין אז איינמאל כ'האב מ' סאה ארבעט עס אייביג, איינער לערנט אז מ' סאה מכל מקום מיינט אז מים שאובין איז גענוג? יא? און איך דארף נישט, איך דארף נישט קיין מי גשמים, און דער אנדערער לערנט אז רבי יהודה אומר מ סאה מכל מקום מיינט אז אפילו בכלים, אז אפילו איך האב ממש, ס'איז נישט קיין קאר, ס'איז נישט בקרקע, ס'איז מים שאובין, איז ווילאנג ס'איז וואסער און מ סאה איז עס גענוג, און דאס איז די קולא פון רבי יהודה מכל מקום צוויי שיטות. זאגט די גמרא מעשה לייבי, רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ורבא בר שמואל זענען געווען דריי גרויסע צדיקים, כריכו ריפתא בהדי הדדי האבן געגעסן צוזאמען אמר להו רב פפא, ס'קומט צו בענטשן, די סדר דעמאלטס איז געווען אז איינער פלעגט בענטשן, די אנדערע האבן אויסגעהערט און יוצא געווען מדין שומע כעונה. הבו לי לדידי, געב עס פאר מיר לברוך אז איך זאל בענטשן פאר ענק, דנפול עילואי ט' קבין, איך בין געווען אין מקווה און ס'איז געפאלן אויף מיר, נישט איך בין נישט געווען אין מקווה, ס'איז געפאלן אויף מיר ט' קבין, און אמר להו רבא בר שמואל תנינא במה דברים לעצמו אבל לאחרים מ סאה, ווי רשי שמועסט אויס אז גיין יוצא זיין א צווייטן מיט א ברכה איז אזוי ווי פארלערנען א שיעור אין בית מדרש, ממילא פארוואס באגנוגסטו זיך מיט. תשעה קבין און דו ווילסט מיט דעם יוצא זיין, אונז האבן מיר דאך געלערנט אין א אונז האבן מיר דאך געלערנט אין א אין א ברייתא אז ס'פאדערט זיך מ סאה אין אנדערע ווערטער ער האט געלערנט פשט אין די ברייתא איז אפילו א חולה המרגיל דארף פאר א צווייטן האבן מ סאה אלא הבו לי לדידי געב עס פאר מיר פארוואס לברוך איך גיי מאכן די ברכה איך וועל ענק יוצא זיין מיט בענטשן דנפול עילואי ארבעים סאה איך בין געגאנגען מקווה ממילא איך שטים יא מיט די ברייתא און איך קען יוצא זיין א צווייטן אמר להו רב הונא הבו לי לדידי לברוך דליכא עילואי לא האי ולא האי איך בין נישט געווען אין מקווה און איך בין נישט עס איז נישט ארויף אויף מיר קיין קיין קיין תשעה קבין ווייל איך האב גארנישט געדארפט ממילא איך בין נאך בעסער. ווי ענק ביידע און די צל ח פרעגט שוין וואס מיינט ער צו זאגן ער האט אין זיין לעבן נישט געזען קיין קערי ער האט אין זיין לעבן נישט משמש מטתו געווען ער איז געווען א בחור און ממילא האט ער עפעס א יתרון אז ער איז נאך קיינמאל נישט געווען אין מקווה און די צל ח זאגט אוודאי נישט און די פשט איז אז היינט מען קוקט אלץ אן אויפן טאג וואס איז געווען נעכטן איז שוין געווען נעכטן איינער וואס איז היינט האט נישט געדארפט גיין אין מקווה, און ס'איז נאכנישט דורכגעגאנגען א טאג, איז איז האט א מער חשיבות ווי איינער וואס איז היינט יא געווען אין מקווה. אנדערע לערנען אז מ'מיינט צו זאגן אז ווייל די הלכה איז אז כ'דארף נישט גארנישט, ממילא איך בין בכלל נישט געווען אין מקווה און איך בין בכלל נישט געווען בתשעה קבין, געב עס מיר צו קובע זיין די הלכה אז בעצם דארף מען נישט. זאגט די גמרא נאך א מעשה רב חמא טביל במעלי יומא דפסחא להוציא רבים ידי חובתן רב טובא פלעגט זיך טובל'ן יעדן ערב פסח ווייל ער געדארפט יוצא זיין דעם רבים מיט ער געדארפט יוצא זיין דעם רבים מיט הלל בליל הפסח ממילא האט ער געוואלט מחמיר זיין אויף די משנה וואס זאגט אז לאחרים דארף זיין מ סאה ולית הלכתא כוותיה און רש י טייטשט צוויי וועגן, אדער לית הלכתא כוותיה מיינט אז עס איז נישט דא בעצם קיין חילוק צווישן אחרים און לעצמו, און אפילו א מענטש וואס גייט יוצא זיין א צווייטן דארף איז גענוג תשעה קבין מען דארף זיך נישט גיין טובל'ן, אדער ולית הלכתא כוותיה זאגט רש י ווייל אונז גיימער צוריק צו רבי יהודה בן בתירא, אז אין דברי תורה מקבל טומאה, מען דארף בכלל נישט קיין מקווה, מען דארף נישט נישט קיין ט' קבין, נישט קיין מקווה, מען דארף גארנישט, ווייל אין דברי תורה מקבל טומאה און בטלוה לתקנת עזרא. אונז גיימיר פרובירן לערנען נאך א שטיקל גמרא, מען וועט עס טרייען צו מאכן שנעל. זאגט די הייליגע גמרא, היה עומד בתפילה, א מענטש איז געשטאנען און געדאווענט שמונה עשרה ונזכר שהוא בעל קרי, צו מען האט דאך שוין אויבן געהאט אז אוודאי בעל קרי, פארשטייט זיך אז מען גייט דא צוריק, מען דינעט די משנה וואס דארט איז נאך געווען א תקנת עזרא, ווייל מען האט געהאט אז בעל קרי מהרהר בלבו, אבער ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, אוודאי שמונה עשרה שטעלט ער זיך אויך נישט דאווענען, ס'איז נישט דא קיין שום דער הרהור אויף שמונה עשרה איז דא, דער מענטש האט פארגעסן, ער האט זיך יא געשטעלט דאווענען, ווען בעצם דארף ער נישט דאווענען, ונזכר שהוא בעל קרי האט זיך דערמאנט לא יפסיק, זאל ער נישט סתם אוועק וואקן אינמיטן שמונה עשרה, נאר חזל זאגן אלא יקצר, ער זאל מקצר זיין, אז די ראשונים זאגן אדער אז אז ער זאל מאכן פון יעדע ברכה קורץ, אדער ער זאל נאר זאגן די אנהייב פון די ברכה, די סוף פון די ברכה, על כל פנים ס'איז א קורצערע ווערסיע, ער זאל זען צו ענדיגן די שמונה עשרה ווי שנעלער. זאגט די גמרא ווייטער די משנה ירד לטבול א מענטש איז אראפ געגאנגען אין מקווה זיך טובל'ן ער איז געווען א רואה קרי האט ער זיך געדארפט גיין טובל'ן און די מענטש רעדט מען וואס ער איז מקפיד צו ליינען קרישמע כוותיקין מיטן נץ און ער איז אויף זייער א טייט סקעדזשול און ער וויל זייער שטארק ליינען קרישמע ביים נץ איז אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא יהא הנץ החמה כאפט ער זיין טבילה ער קומט ארויף ער טוט זיך אן יעלה ויתכסה ויקרא און עס איז מעיקר הדין א מענטש קען נישט לייען קיין קרישמע ווען ס'איז לבו רואה את הערווה, דארף ער זיין אנגעטון, ואם לאו, און אויב נישט, יתכסה במים, זאל ער זיך צודעקן מיט וואסער, אונז האבן שוין געזען אין די גמרא אז מ'רעדט פון מים עכורים, וואסער וואס דעקט טאקע צו די ערווה, אז עס זאל נישט זיין לבו רואה את הערווה, עס זאל נישט זיין עינו רואה את הערווה, די עצם ערווה זאל נישט זיין אויפגעדעקט, איז איז העלפט עס, און ס'איז טאקע א בדיעבד, ס'איז טאקע נאר פאר אזא מענטש וואס כ'האב מורא צו פארפאסן זמן קרישמע, און איך וויל ער זאל קענען ליינען קרישמע ביים נץ, בין איך אים מתיר צו ליינען אז ער זאל זיך מתכסה זיין במים. אבער זאגט די משנה ולא יתכסה לא במים הרעים, דאס איז וואסער וואס האט א שלעכטע ריח, ולא במי המשרה, דאס איז וואסער וואס זיך ווייקט דערין די פלאקס האט אויך א שלעכטע גערוך, עד שיטל לתוכם מים, מ'וועט שוין זען אין די גמרא אז די יטל לתוכם מים רעדט מען נישט פון מים הרעים, מ'רעדט פון מי רגליים, ס'דא הלכה אז מ'לייגט צו רביעית אריין אין מי רגליים איז איז די גאנצע איסור פון מי רגליים אויב ס'האט נישט קיין גערוך. איז נאר מדרבנן, און די רבנן האבן מתיר געווען אויב איך לייג אריין א מי א רביעית אז אז ס'נעמט אוועק די מיאוס, וכמה ירחק מהם ומן הצואה, וויפיל דארף זיך א מענטש דערווייטערן פון מי רגליים און פון צואה, און מ'זעט אין די גמרא אז לכאורה רעדט מען דא אז מען דארף זיך די הלכה איז אז מען דארף זיך דערווייטערן פון וואו ס'האט שוין נישט די שמעק, ס'נישט גענוג אז איך דערווייטער מיך ד' אמות פון די צואה, פון וואו די ס'גרייכט שוין נישט די שמעק פון דארט. דארף איך מיך דערווייטערן ד' אמות. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר דאס איז געווען די זעלבע הלכה פון אונזער משנה היה קורא בתורה א נייע הלכה ונזכר שהוא בעל קרי איז אינו מפסיק ער דארף נישט אוועק לויפן אינו מפסיק ועולה פשט איז אז ער גייט אראפ פונעם בעלעמער אלא מגמגם רש"י זאגט מגמגם מיינט אז ער ליינט שנעל וקורא און אזוי ליינט ער רבי מאיר אומר אין בעל קרי רשאי לקרות בתורה יותר מג' פסוקים די מינימום וואס א מענטש דארף ליינען כדי צו קענען מאכן די ברכה פון אשר בחר בנו איז דריי פסוקים, סאו ר' מאיר זאגט דו ליין נישט קיין איין פסוק מער, דזשאסט די בעיר מינימום און נאכדעם גיי אוועק. תניא אידך, מיר האבן געלערנט אן אנדערע ברייתא, היה עומד בתפילה, א מענטש איז געשטאנען געדאווענט וראה צואה כנגדו און ער זעהט, צואה, פאר זיך איז מהלך לפניו זאל ער אוועק גיין פון די צואה עד שיזרקנה לאחוריו ד' אמות, אז די צואה זאל זיין פון אונטער זיך ד' אמות, פרעגט די גמרא והתניא לצדדין, אז ס'איז גענוג אז איך גיי ארויס אז אפילו זייטיג וועגס ריק איך מיך ארויס ד' אמות פשט איז די צואה שוין נישט אין מיינע ד' אמות, און אזוי איז אויך אין די משנה וכמה ירחיק מהם ומן הצואה ד' אמות, לא קשיא הא דאפשר הא דלא אפשר, מעיקר הדין אין אנדערע ווערטער איז טאקע גענוג אז די צואה איז שוין נישט אין מיינע ד' אמות איך האב מיך אוועקגעריקט אין זייט איך ווייס לכתחילה זאל א מענטש זעהן אויף אזא וועג אז די צואה זאל זיין לאחוריו און די רבינו יונה לייגט צו וואס ארט דיך אויסצודרייען דעם קאפ קענסט דאך אלץ מאכן אפילו אפילו ווען ס'לא אפשר למשל ווען איך רעד דא פון כגון שיש נהר לפניו זאגט רש"י יא ווען ס'איז לצדדין און איך ריק לאמיר זאגן דא די צואה און איך ריק מיך אין די זייט איך קען אבער אלץ גיין אזוי איז די רבינו יונה זאגט אז מ'רעדט פון א מענטש וואס ער וויל דאווענען כלפי מזרח און אויב דרייט ער אויס דעם קאפ פארלירט ער די מעלה אין זיין תפלה אז ס'איז מזרח. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. היה מתפלל ומצא צואה במקומו, א מענטש האט געדאווענט, ער טרעפט אז ער האלט אינמיטן שמונה עשרה און ער זעט ס'איז דא צואה אין זיין ד' אמות. אמר רבה, אף על פי שחטא, אפילו ער האט געזינדיגט מיט דעם וואס ער האט זיך געשטעלט דאווענען אין א פלאץ וואס האט צואה, תפילתו תפלה, איז נאך אלץ זיין תפלה א תפלה. מתקיף לה רבא והא זבח רשעים תועבה, אז א מענטש דאווענט און ער האט געטון א עבירה מיט דעם דאווענען, ער האט זיך געשטעלט דאווענען אויף אומאויסגעהאלטענע וועג, איז עס זבח רשעים תועבה, אלא אמר רבא, הואיל וחטא, ווייל ער האט געזינדיגט אף על פי שהתפלל תפילתו תועבה, און סאו דא דארף מען אויסשמועסן צוויי זאכן, איינס א מינוט צוריק האבן מיר אנגעהויבן אז היה עומד בתפילה וראה צואה כנגדו וואס איז לכאורה די זעלבע מעשה ווי דא, הייבסט מיר אן געבן עצות, ריק דיך אהער ריק דיך אהין און דא פלוצלינג איז עס געווארן תפילתו תועבה, די תירוץ איז ס'ווענדט זיך וואסערע מין פלאץ זאגט תוספות, אויב רעדט מען א פלאץ ווי מענטש דארף חושש זיין אז ס'איז דא דא צואה, למשל אז קינדער דרייען זיך דארט, איז דארף א מענטש בודק זיין אז ער האט נישט בודק געווען איז תפילתו תועבה, אויב איז א פלאץ ווי א מענטש דארף נישט חושש זיין, ער האט זיך געשטעלט דאווענען און געזעהן, איז שוין, זאל ער זיך אוועק רוקן און ער זאל גיין ווייטער. יעצט וואס מיינט תפילתו תועבה האט תוס' צוויי וועגן, איינס מיינט אז עס איז מעוות לא יוכל לתקון, טו בעד, האסט געדאווענט, עס איז נישט געווען קיין גוטע דאווענען, היינט האסט נישט קיין דאווענען, אדער זאגט תוס' אז עס איז א דין אז יחזור ויתפלל דארף נאכאמאל דאווענען. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, היה עומד בתפילה, מיר זענען שוין כמעט פערטיג, נאך צוויי מינוט, היה עומד בתפילה ומים שותתין על ברכיו, א מענטש שטעלט זיך דאווענען, און ס'קומט ארויס מי רגליים פונעם מענטש, סאו די הלכה איז אז דאווענען פארנט פון מי רגליים איז נישט קיין דאורייתא, ווילאנג ס'האט נישט קיין גערוך, סתם א א לייכטע גערוך פון מי רגליים הייסט נישט בעצם קיין האט נישט קיין דין צואה, נאר וואס דען מדאורייתא טארסט נישט דאווענען כנגד הלוח, כנגד הקילוח, אנטשולדיגטס, בשעת די השתנה, בשעת ס'רינט ארויס פון א מענטש דעמאלטס קענסטו נישט דאווענען. סאו איז די הלכה איז פוסק ער שטייט אינמיטן שמונה עשרה און ס'קומט וואס די עצה איז פוסק עד שיכלו המים ביז ביז ס'ענדיגט און ווייל ער האלט אינמיטן דאווענען איז דארף ער זיך אפשטעלן אויף די דאורייתא'דיגע חלק ווילאנג ס'קומט ארויס די השתנה אבער איינמאל ס'האט זיך אפגעשטעלט עד שיכלו המים ס'האט זיך געענדיגט דעמאלטס איז וחוזר ומתפלל. און ווי תוס' זאגט קלאר אז מען רעדט דא אז אפילו כ'האב נאך דא כ'האב נאך דא די מי רגליים, יא, טא די ערשטע מהלך אין תוס' איז אז ס'האט זיך איינגעזאפט אין די קרקע אדער ס'איז געווארן אריינגעווישט אין די בגד. אבער תוס' זאגט שפעטער אז ניין, אז אפילו ס'איז נאך דא. ווייל איך האלט אינמיטן דאווענען דארף דער מענטש נישט חושש זיין אויף די דרבנן פון דאווענען כנגד די מי רגליים. להיכן חוזר, ווי גייט ער צוריק? האלט אינמיטן שמונה עשרה, את צמח און ס'איז ארויסגעקומען מי רגליים, ווי גייט ער צוריק? רב חסדא ורב המנונא א מחלוקת חד אמר חוזר לראש ער הייבט אן פון אנהייב וחד אמר למקום שפסק אז ער גייט ווייטער ווי ער האלט זאגט די גמרא לימא בהא קמיפלגי מר סבר אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש מר סבר למקום שפסק וואס טוט זיך א מענטש האט געמאכט א ברעיק אינמיטן שמונה עשרה און און האמיר א מחלוקת אז אויב א מענטש מאכט א ברעיק גענוג לאנג צו קענען דאווענען גאנץ שמונה עשרה הייסט עס גענוג הפסק אז ער דארף אנהייבן פון אנהייב און די אנדערע זאגט ניין אז אפילו ווען כ'האב א לאנגע ברעיק איז גיי איך ווייטער דארט ווי איך האב געהאלטן, אמר רב אשי וואס האט הודו מיט כוש? האי אם שהה אם לא שהה מיבעי ליה, אויב די מחלוקת איז דא איז יענע מחלוקת, וואלט מען געדארפט מאכן די אוקימתא דא אז ס'רעדט זיך במקום וואס ער האט שוהה געווען כדי לגמור את כולה, ווי האסטו עס געזען אין אונזער פאל, אלא דכולי עלמא אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, יעדער איז מסכים אז אויב א מענטש מאכט זייער א לאנגע ברעיק דארף ער. אנהייבן פון אנהייב, דא רעדט מען בכלל נישט פון אזא מעשה, והכא בדלא שהה קמיפלגי, און מיר רעדן ווען דער מענטש האט בכלל נישט געמאכט א לאנגע ברעיק, און מיט דעם אלעם איז דא א מאן דאמר וואס לערנט אז ער דארף אנהייבן פון אנהייב, פארוואס? מר סבר גברא דחויא, ווען דו האסט משתין געווען אינמיטן שמונה עשרה איז הוברר הדבר למפרע, אז ווען דו האסט אנגעהויבן שמונה עשרה ביסטו שוין נישט געווען קיין גברא דחויא, איף יו קענט פול איט טרו, אויב דו קענסט נישט דורכגיין גאנץ שמונה עשרה אן א השתנה, האסטו נישט וואס צו דאווענען. ואין ראוי ואין תפילתו תפילה אזא דאווענען אבער מר סבר גברא חזיא ווילאנג ער איז נישט משתין איז אלעס זייער פיין און וואויל די פראבלעם הייבט זיך אן די רגע פון די השתנה ממילא זאל איך צוריק גיין דארט ווי איך האב געהאלטן חוזר למקום שפסק ותפילתו תפילה און זיין תפילה ביז דארט איז א תפילה און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.